ברוך השם, מסכת יומא, דף ע"ט עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי אומר רבי זאגט כל השיעורים כולם בכזית אלע שיעורים וואס זיי ווערן דערמאנט ביי עסנווארג איז שטענדיג די שיעור בכזית חוץ מטומאת אכלין. לגבי דעם דין פון טומאת אכלין דאך דא דא א מחלוקת, רש"י טייטשט אסאך ערטער וואס שטייט טומאת אכלין עס דארף זיין א שיער כביעה איז לטמא אחרים, אבער אליין זאל עס ווערן טמא איז אפילו בכל שהוא, ווי דער תוספות ישנים ברענגט דא אראפ זאגט ער לאו, אבער לויטן רשב"ם רבינו יעקב וואס עס רעדט זיך.

ווייל דער פסוק האט משנה געווען מיט זייער טייטש, איבערדעם ווי שטייט אין דער תורה לא יאכל, אדער שטייט בערב תאכלו מצות, איז דער שיעור כזית, אבער דארטן נאר איז דאס לשון הפסוק אנדערש, דארטן שטייט מכל האוכל אשר יאכל, וואס ווערט געגעסן, פארוואס האט די תורה דאס משנה געווען, ס'האט געדארפט נישט שטיין מכל אוכל אשר אוכל, איז ווייל שבמשמוע. ושינו חכמים בשיעורם, אבער די חכמים האבן געזאגט אז דער שיעור איז נישט ווי אלע אוכלים כזית, נאר דער שיעור איז כביעה. וראיה לדבר, יום הכפורים, א ראיה האבן די חכמים געהאט פון יום כיפור, וואס דארטן האבן די חכמים משנה געווען אין שיעור, פון אנשטאט א כזית האבן זיי געזאגט ככותבת, ווייל די משמעות פון דעם לשון ווייזט אזוי אויס מאי שינה הכתוב במשמעו ביי יום כיפור וואס האט דער פסוק משנה געווען מלא תעונה ווייל עס שטייט נישט אז מען זאל נישט עסן יום כיפור נאר עס שטייט מען זאל נישט ווערן פון דעם לשון מען זאל נישט ווערן געפייניגט מען זאל הנפש אשר לא תעונה ווי דארט דאס לשון ווייזט ומאי שינו חכמים בשיעורו, און וואס האבן די חכמים משנה געווען, אז זיי זאגן ביי יום כיפור אז נישט דער שיעור איז כזית, נאר דער שיעור איז ככותבת. פרעגט די גמרא, ומאי ראיה לדבר יום הכיפורים, וואס דארפסטו ברענגען א ראיה פון יום כיפור? ביי זיך אליין זעסטו דאך. פארוואס זאגסטו ביי יום כיפור איז א אנדער שיעור? פארוואס? ווייל אין די משמעות פון ס'לשון איז א אנדער לשון. און ביי די ביי דא אליין ביי טומאת אכלין שטייט א אנדער לשון און שטייט יאכל, ווייס איך וואס איז א אנדער שיעור. וואס איז מיר בעסער די ראיה פון יום כיפור צו דא? דאס וואס דו זעסט ביי יום כיפור ווייל איז שינה הכתוב איז א אנדער שיעור, דאס זעסטו דאך ביי דא אויכעט. ענטפערט די גמרא, איך דארף א ראיה ברענגען פון יום כיפור, דאי מהתם, איך זאל נאר קוקן פון דעם מאל וואס דער פסוק האט משנה געווען בטומאה, וואלט איך געזאגט ס'איז נישט קיין שינוי, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אורחא דקרא הוא, אזוי איז דער סדר פון פסוק צו שרייבן מיט דעם לשון, ווייל עס שטייט דארט במשקה שטייט. אשר ישתה, וואס איז טייטש ישתה? וואס ווערט געטרינקען, האט מיר די תורה אויך געשריבן, מכל האוכל אשר יאכל, איך וואלט געזאגט ס'איז נישט קיין שינוי, אבער נאכדעם ווי איך זעה ביי יום כיפור אז די חכמים האבן משנה געווען אין שיעור צוליב דעם שינוי, דאן פארשטיי איך אויכעט אז דאס וואס די חכמים האבן משנה געווען בטומאה איז ווייל שינה הכתוב, ווייל אשר יאכל ווערט גערעכנט א שינוי. גוט. אז דער פסוק האט משנה געווען, ווייס איך דאך נאר פון דעם פסוק אז דא איז נישט דער שיעור כזית, אבער וויפיל איז דער שיעור? איז יום כיפור ווייסן מיר די שיעור איז כותבת, פארוואס? ווייל כותבת איז מיתבא דעתיה, שטעלט זיך יעצט א שאלה, בטומאת אוכלים זאל טאקע זיין די שיעור און נישט כזית, ווייל דער פסוק האט משנה געווען אין לשון, אבער טומאת אוכלים כביצה מנלן, טאקע נישט כזית, ווער זאגט כביצה? אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, האט רבי אבהו געזאגט פאר רבי אלעזר'ן, דאמר קרא שטייט אין פסוק מכל האוכל פון יעדן עסנווארג אשר יאכל, טייטש איך אוכל הבא מחמת אוכל, א אוכל וואס דאס קומט פון א אוכל. ואיזה ווי האסטו א אוכל קומט פון א אוכל, זה ביצת תרנגולת. פרעגט די גמרא ואימא זאג גדי, גדי איז אוכל וואס קומט פון א אוכל, ס'איז געווארן געבוירן פון פון א גדי, זאגט די גמרא, מחוסר שחיטה, ווען עס גייט ארויס פון דעם אוכל, ווען עס ווערט געבוירן דער גדי, הייסט עס נאך נישט קיין אוכל לגבי טומאה, פארוואס? ווייל מען דארף עס נאך שעכטן, א בעל חי איז דאך נישט מקבל קיין טומאה, ס'הייסט נישט קיין אוכל, פרעגט ווען מען דארף שעכטן. פרעגט די גמרא ואימא בן פקועה, בן פקועה הייסט אז מען האט געשחט'ן א בהמה און מען האט אינעווייניג געפינען א לעבעדיגן, געפינען אינעווייניג דארטן א בהמה'לע, איז דער דין שחיטת אמו מטהרתו פעלט דאך נישט קיין שחיטה, ס'איז שוין אוכל, זאגט די גמרא טעון קריעה, מען דארף עס אויפרייסן, קורעו ומוציא את דמו, און כל זמן מען האט עס נישט אויפגעריסן הייסט דאס נישט קיין אוכל. פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן ביצת בר יוכני, מען מיינט א איי פון בר יוכני, דאס איז א גרויסע עוף, זייער גרויס, די גמרא זאגט אין בכורות אז די בר יוכני האט געווארפן, א איי איז געווארן איינגעזינקען זעכציק שטעט. ס'גוט. ענטפערט די גמרא, מיר האבן א כלל אז דו קענסט אננעמען אסאך און דו קענסט אננעמען ווינציג, איז תפסת מרובה לא תפסת, אננעמען אסאך זאלסטו נישט אננעמען, תפסת מועט תפסת, ס'הייסט אזוי, תפסת מרובה, אז דו נעמסט אן אסאך, לא תפסת, איז נישט קיין ראיה דו וועסט עס האלטן. איינער וועט דיר זאגן דו האסט צופיל גענומען, וועסט עס דארפן אוועקגעבן, אבער תפסת מועט, אז דו נעמסט אן א קליין ביסל תפסת, דאס וואס דו האסט גענומען וועט איז דאך זיכער גוט, נו אז מ'וועט דיר זאגן אז דו האסט צו ווינציג גענומען, איז דאך דאס וואס דו האסט שוין גענומען דאס איז תפסת, דאס בלייבט ביי דיר. פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן ביעתא דציפורתא אז מען מיינט. א איי פון א פייגל, דזוטר טובא, וואס דאס איז קלענער. פשטות ווייזט אויס אז די גמרא זאגט דזוטר טובא מיט א ד' אז דאס גייט אריין אין די קשיא ואימא ביעתא דציפורתא דזוטר טובא, ווייל אויב איך זאל זאגן אז דאס איז א תירוץ וואלט געדארפן שטיין. אימא ביעתא דציפורתא איז א תירוץ, זוטר טובא, ס'איז נישט קיין סברא אזוי עס צו זאגן, ווייל דאס איז אסאך קלענער, אבער רשי זעהט דא אויס אז רשי איז בכלל נישט גורס די ווערטער דזוטר טובא, נאר איך האב געפרעגט די קשיא ואימא זאל איך זאגן ביעתא דציפורתא, און ס'איז געווארן אפגעפרעגט טאקע. איז קומט צו גיין יעצט אז רב אבהו האט פריער געזאגט א תירוץ אין נאמען פון. רב לאזאר, קומט יעצט צו גיין רב אבהו און ער זאגט דידיה, און ער זאגט א אייגענע סברא מיט דעם, איז נישט שווער. רב אבהו דידיה אמר, רב אבהו האט פארענטפערט פאר זיך א אנדער טייטש וואס רב לאזאר זיין רבי האט דאס נישט געזאגט און אויף דעם איז נישט דא קיין קשיא. שטייט אין פסוק מכל אוכל אשר יאכל, זאגן מיר אזוי, אוכל שאתה אוכלו בבת אחת, עסנווארג וואס דו עסט עס מיט איין מאל קענסטו עס עסן, ושיערו חכמים די חכמים האבן משער געווען, אין בית הבליעה מחזיק, די בית הבליעה פון א מענטש האלט נישט יותר מער מביצת תרנגולת, פון א איי פון א תרנגולת. אמר רב לאזר האט רב לאזר געזאגט, האוכל חלב בזמן הזה, איינער עסט בשוגג חלב, דארף מען דאך ברענגען א קרבן חטאת, ס'איז אבער בזמן הזה נישטא די בית המקדש, און אז מ'וועט אויפבויען די בית המקדש העט ער ברענגען א חטאת, צריך שיכתוב לו שיעור, זאל ער אראפשרייבן דעם שיעור וויפיל גראמען חלב האט ער געגעסן, שמא יבוא בית דין אחר. טאמער וועט קומען א אנדער בית דין דעמאלט ווען משיח וועט קומען און ווען מ'וועט אויפבויען די בית המקדש וועט דאס בית דין מחדש זיין א הלכה וירבה בשיעורין און זיי וועלן פארמערן אין דעם שיעור דאס הייסט זיי וועלן זאגן אז אז א כזית איז זיי וועלן מחייב זיין א קרבן אויף א קלענערן שיעור דאס הייסט אזוי. אין פשטות לערנט מען דא אזוי, און מ'עט באלד זען פשט אין דעם. פרעגט די גמרא, מאי ירבה בשיעורין? וואס מיינט ער צו זאגן מיט דעם ירבה בשיעורין? אי נימא וועסטו וועלן זאגן, דמחייבי קרבן אכזית קטן, ער מיינט צו זאגן אזוי, אז איינער האט אפגעגעסן בזמן הזה, בשוגג, א שטיקל חלב, וואס ער זעט אז די שטיקל חלב האט נישט קיין כזית, דאך זאל ער אראפשרייבן וויפיל ער האט אויפגעגעסן, פארוואס טאמער די בית המקדש וועט ווערן אויפגעבויט און די בית דין וועט דעמאלט זאגן אז דאס האט דעם שיעור פון כזית אזוי וועסטו טייטשן? אבער איך קען דאך אזוי אויך נישט זאגן, והתניא מיר האבן געלערנט אין די פרשה פון קרבן חטאת שטייט אשר לא תעשינה, וואס עס ווערט נישט געטון, ער וואלט עס נישט געטון. נאר בשגגה, ער האט עס געטאן בשוגג ווייל ער האט נישט געוואוסט פון דעם, ואשם, הייסט דאס, פארוואס האט ער, די זאך וואלט ער אין אמת נישט געטאן, נאר פארוואס האט ער עס געטאן, ווייל ער איז א שוגג, אז לו יצוייר ער זאל וויסן אז דאס איז א דבר איסור וואלט ער עס נישט געטאן, זאגן מיר אזוי, השב ער וואלט זיך אומגעקערט מידיעתו, ווען ער ווייסט אז דאס איז א דבר איסור. וואלט ער וואלט ער זיך אוועקגעקערט ער וואלט עס נישט געטון דעמאלט מביא קרבן על שגגתו איז אויב ער האט עס געטון בשוגג ברענגט ער א קרבן לא שב מידיעתו ער וואלט סייווי זיך נישט אומגעקערט אז אפילו ער זאל וויסן ס'איז חלב וואלט ער עס געגעסן אין מביא קרבן על שגגתו ברענגט ער נישט קיין קרבן און דא בשעת ער האט עס געגעסן האט ער דאך געוויסט קודם שנתחדשה הלכה, איז ער דאך יעצט נישט קיין שב מידיעתו, אפילו אז ער זאל געווען וויסן ס'איז חלב וואלט ער דאך אויך געווען געגעסן, ווייל די תורה האט דאך נאר מחייב געווען ווען? דווקא דאס וואס איז יעצט א שיעור פון כזית, ממילא אפילו מען וועט שפעטער זאגן אז דאס איז א שיעור כזית, אבער ער דארף נישט עסן, ער דארף נישט ברענגען קיין קרבן, ווייל בשעת ער האט געגעסן האט ער דאך געמיינט אז דאס האט נישט קיין כזית. אלא וואס, זאגט די גמרא, מען מיינט אנדערש, ער האט געגעסן אזעלכעס וואס איז טאקע דא דער שיעור פון כזית, איז אויב ער זאל וויסן ס'א כזית וואלט ער עס נישט געגעסן, פארוואס זשע דארף ער פארשרייבן? עס וועט קומען די נייע בית דין און דלא מחייבי קרבן אז זיי וועלן נישט מחייב זיין קיין קרבן עד דאיכא כזית גדול זיי וועלן זאגן אז דאס וואס האט נישט געגעסן וואס ער האט געגעסן איז נישט געווען קיין כזית איז די פשט אנדערש אז ער האט געגעסן אזעלכעס וואס ער מיינט אז דאס איז א כזית, זאל ער ניט פארשרייבן כ'בין מחויב א חטאת, נאר זאל ער שרייבן ווי דעם שיעור ער האט געגעסן. טאמער וועט קומען שפעטער א בית דין, און די בית דין וועט אים פטר'ן פון א קרבן, וממילא אז ער וועט נישט פארשרייבן, ער וועט נאר פארשרייבן כ'בין מחויב א חטאת, וועט ער דאך ברענגען חולין לעזרה. וואס זאל ער פארשרייבן? ער זאל נאר. פרעגט די גמרא, ולמאי דסליק אדעתיה מעיקרא, לויט ווי מיר האבן פריער געלערנט אז ווען משיח וועט קומען, ס'וועט קומען די נייע בית דין, דמחייבי וועלן זיי מחייב זיין קרבן אכזית קטן, זיי וועלן זאגן א כזית איז נישט דאס וואס מיר רופן אן כזית, נאר זיי וועלן זאגן קלענער איז אויך א כזית, מאי ירבה בשיעורין? וואס איז די טייטש די ווערטער ירבה בשיעורין? זאגט די גמרא די טייטש איז אזוי, שמא ירבה בקרבנות, ירבה גייט נישט ארויף אויפן שיעור, נאר ירבה זיי וועלן זאגן מען דארף ברענגען אסאך קרבנות, מחמת שיעורים, ווייל זיי וועלן זאגן די שיעור פון כזית איז א קלענערע, דאס וואס מיר מיינען יעצט אז ס'איז ווינציגער ווי א כזית און מען דארף נישט ברענגען קיין קרבן, קען זיין וועלן זיי זאגן אז ס'איז א כזית מען דארף ברענגען א קרבן, אבער לויט דעם אויספיר פון גמרא. דארף מען דעריבער נישט ברענגען קיין קרבן, אפילו זיי וועלן זאגן פחות מכזית, וואס איז ביי אונז ווינציגער ווי א כזית, איז יא א כזית, אבער עס איז דאך נישט קיין שב מידיעתו. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, שיעורים, ס'איז דאך פארהאנען אין דער תורה שיעורים, למשל אז איינער עסט חלב אדער דם, עסט ער בשוגג, אזוי גרויס ווי א כזית, איז דארף ער ברענגען א קרבן חטאת. צי במזיד, דאן קומט אים מלקות איז דאך די שיעור פון דיע זאכן וויפיל, א כזית, ביי יום כיפור איז די שיעור אויב ער עסט בשוגג איז דאך די שיעור ככותבת הגסה אזוי ווי א גרויסע טייטל איז דיע שיעורים ועונשין און דער עונש פון יעדע זאך הלכה למשה מסיני. דאס שטייט נישט בפירוש אין די תורה, נאר דער אייבישטער האט עס געזאגט משה רבינו בעל פה, ס'הלכה צו משה'ן פון סיני. פרעגט די גמרא, עונשין? מכתב כתיבי, וועלכעס דער עונש איז שטייט דאך בפירוש אין די תורה, שטייט דארט הנפש אשר לא תעונה שטייט דארט דאס איז דער עונש איז ונכרתה, ביי אנדערע זאכן שטייט א צווייטער עונש, אלע עונשים שטייען בפירוש אין די תורה. וואס זאגסטו איז הלכה למשה מסיני? אלא זאגט די גמרא הכי קאמר, אזוי איז דער פשט, שיעורין של עונשין, אין דער תורה שטייט טאקע וואס די שטראף איז, אויב איינער פייניגט זיך נישט יום כיפור איז דא א עונש פון כרת, וויפיל וועט ער עסן אז ס'זאל הייסן ער איז נישט געפייניגט, וויפיל איז דער שיעור, צי ביי די אנדערע זאכן שטייט מ'עסט. חלב בשוגג ברענגט מען א קרבן חטאת, וויפיל איז די שיעור מען זאל עסן? דאס איז הלכה למשה מסיני, די שיעורים זענען הלכה למשה מסיני, תניא נמי הכי, מ'האט אויך אזוי געלערנט, שיעורים של עונשים ס'איז נישט קיין צוויי זאכן, נאר די שיעור פון די עונשים הלכה למשה מסיני איז הלכה למשה מסיני, אחרים אומרים, אנדערע זאגן, בית דינו של יעבץ, די בית דין פון עתניאל בן קנז. אין אנפאנג שופטים ווערט ער אנגערופן עתניאל בן קנז יעבץ, תיקנום, זיי האבן געזאגט די שיעור. פרעגט די גמרא וואס פאר ווי קען א נביא זאגן די מאכן א שיעור והכתיב שטייט דאך אין תורה אלה המצוות דאס זענען די מצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה משה רבינו האט געגעבן די תורה און א נביא קען גארנישט ניט מחדש זיין אנדערש כאטש מיר טרעפן דאך ביי אליהו הנביא, אין דער תורה שטייט דאך מען טאר נישט מקריב זיין קיין קרבן חוץ לעזרה, און ער האט יא מקריב געווען, איז דאך שוין דא, די גמרא זאגט זיך אויף דעם, הוראת שעה, די צייט האט דאס אזוי געדארפן האבן, אבער אזוי יא, ווי קען א נביא גיין זאגן א שיעור, אלא זאגט די גמרא שכחום, מען האט עס געהאט פארגעסן דעם שיעור, מען האט נישט געזינדיגט, מען האט עס נישט געדארפן ניצן, האט מען נישט געדארפן, האט מען פארגעסן דעם שיעור. וחזרו ויסדום, און זיי ווי מען זאגט האבן דערמאנט דעם שיעור שוין. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז ס'איז דא א חילוק פון אכילה ביז שתיה, ביי אכילה, ביי עסן, איז ביי אלעמען דער זעלבער שיעור יום כיפור, האוכל ככותבת הגסה כמוה כגרעינתה, לגבי אכילה איז נישט קיין חילוק צי א מענטש איז ווי עוג מלך הבשן צי א פלעינער מענטש, ביי יעדן איינעם איז דער שיעור כותבת הגסה, אבער ביי שתייה איז דא ביי יעדן מענטש מעסט זיך מיט די גרויסקייט פון זיין מויל, אז מען טרינקט מלא לוגמיו, פשטות אין טייטש מלא לוגמיו, וויפיל עס גייט אריין אין א פולע מויל, איז מען חייב. אמר רב יהודה אמר שמואל. האט ר' יהודה געזאגט פאר שמואל'ס וועגן, לא מלא לוגמיו ממש, מען מיינט נישט ממש אז עס איז מחויב דווקא מען טרינקט אן, מען טוט אנפולן א פולע מויל און מען טרינקט עס אויס, אלא נאר כל שאילו יסלקנו לצד אחד, אויב מען נעמט עס צו איין באק אין איין זייט. ויראה ווערט עס געזעהן כמלא לוגמיו איז מען שוין חייב, דאס הייסט אז ס'איז נאר פול איין זייט איז מען חייב. פרעגט די גמרא והא אנן תנן מלא לוגמיו, אין דער משנה ווייזט דאך אויס א פולע מויל, זאגט די גמרא אימא זאג כמלא לוגמיו אז ס'איז אזוי ווי אז ס'איז ווי מען זאגט ס'איז איין זייט פול. רבנן ווייסן אז אויב מען טוט אנפילן אין נאר צד אחד איז שוין יתובי דעתא איז דער מענטש שוין נישט געפייניגט. מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט כמה ישתה ויהא חייב, וויפיל איז דער שיעור פון טרינקען יום כיפור אז אויב ער טרינקט בשוגג זאל ער זיין מחויב צו ברענגען א קרבן חטאת? בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן רביעית. און די בית שמאי זאגן דעם שיעור איז ביי אלע מענטשן גלייך, צי דער גרעסטער מענטש ווי עוג מלך הבשן צי א פלעינער מענטש, שטענדיג איז דער שיעור א רביעית. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, מלא לוגמיו. רב יהודה אומר. כמלא לוגמיו, נישט מלא לוגמיו, נאר כמלא לוגמיו, וואס האבן מיר געטייטשט כמלא לוגמיו? אז אין איין זייט איז עס פול. רבי יהודה בן בתירא אומר איז נאך מער מחמיר, ער זאגט כדי גמיעה צו געבן א זיפ. איז לכאורה זעהט מען דא א גרויסן נפקא מינה. אז די בית שמאי און די זעלבע זאך רבי יהודה בן בתירא זיי זאגן אז ביי אלע מענטשן איז די זעלבע זאך, ס'איז נישט דא קיין שיעור פאר דעם גרעסערן מויל פאר דעם קלענערן מויל, אלע האבן איין שיעור. זיי די בית שמאי זאגן רביעית און רבי יהודה בן בתירא זאגט גמיעה. נאר וואס דען די בית הלל און. און רבי יהודה משום זאגן אז ס'איז א חילוק ווי יעדער מענטש איז נישט גלייך, לכאורה דארף מען פארשטיין דאס האט דאך צו טון מיט יתובי דעתא, צו דער מענטש ווערט בארואיגט, וואס פאסט זיך צו זאגן מען קריגט זיך אין א מציאות, מען קריגט זיך אמאל אין א סברה, אבער וואס הייסט מען קריגט זיך אין א מציאות, מען קען דאך זען צו כדי גמיה. איז יתובי דעתא, ווערט דער מענטש בארואיגט און ער איז נישט געפייניגט, אדער צו ס'איז כדי רביעית, מען קען דאך זען צו אלע מענטשן איז גלייך, צו ס'איז א חילוק פון מענטש צו מענטש, נאר מען דארף לערנען אזוי אז ביי יעדן מענטש אביסל ווערט עס, נאר איז זייער מחלוקת. צו דאס הייסט שוין א יתובי דעתא. ער, רבי יהודה בן בתירא זאגט כדי גמיה הייסט שוין יתובי דעתא. די בית הלל, די בית שמאי זענען אויך מודה אז ס'איז אביסל יתובי דעתא, אבער זיי זאגן ס'איז נאך נישט גענוג, ס'זאל נישט הייסן נישט געפייניגט. וואס איז דא די קשיא? זעה איך דאך אז די בית הלל לערנען. מלא לוגמיו, און די הלכה איז דאך מסתמא ווי די בית הלל, וויאזוי קענסטו אפטייטשן אונזער משנה כמלא לוגמיו, כ'דארף פשטות איינלערנען אונזער משנה אזוי ווי די בית הלל? ענטפער, אזוי איז די הלכה. ענטפערט די גמרא, מי עדיפא ממתניתין, איז דען דיע ברייתא שטארקער ווי די משנה? דאוקימנא, האב איך, כאטש עס שטייט אין דער משנה מלא לוגמיו, האב איך איינגעלערנט כדי שיראה, ס'זאל זיך זען, הכא נמי, איז די זעלבע זאך דא אויך אין די בית הלל, כאטש זיי זאגן מלא לוגמיו, נאר מ'מיינט אויך כדי שיראה. אפילו אין איין זייט. אפילו אין איין זייט. פרעגט די גמרא, אי הכי היינו רבי אליעזר, וואס איז די חילוק פון די בית הלל מיט רבי אליעזר, רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, כמלא לוגמיו, זיי האלטן דאך די זעלבע זאך. זאגט די גמרא, זיי האלטן טאקע ביידע די זעלבע זאך, אז כמלא לוגמיו אז איין זייט איז פול איז מען שוין חייב נאר איכא בינייהו די חילוק איז דא מלא לוגמיו דחוק אז די מלא לוגמיו איז ווי מען זאגט ס'איז קוים א מלא לוגמיו ס'איז נישט ווי מען זאגט בדוחק איז עס א מלא לוגמיו און מען זעט אז די יעדער איינער גייט דער שפעטערדיגער גייט אלץ מער מחמיר זיין לויט די בית שמאי איז דער שיעור רביעית. די בית הלל זאגן מלא לוגמיו, מלא לוגמיו איז ווינציגער ווי א רביעית זענען זיי דאך מחמיר אפילו עס איז נישט קיין רביעית איז מחייב, און רב יהודה זאגט משום רב אליעזר אז נאך מער אפילו עס איז דחוק, קומט צו גיין רב יהודה בן בתירא און ער איז נאך מער מחמיר אפילו כדי גמיעה. אבער וואס קומט יעצט אויס? ווער איז מיקל? די בית שמאי צו די בית הלל? די בית שמאי! ווייל די בית שמאי זאגן מלא לוגמיו אפילו א פעסטן איז מען נאך נישט חייב, נאר ווען איז מען חייב? ביי רביעית. ווען מיר זאלן טייטשן מלא לוגמיו מיינט מען ביידע זייטן זאלן זיך אנפילן.

אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, ווייסטו פארוואס ער רעכנט דאס נישט? כי אתשיל, די שאלה איז געווארן געפרעגט אין בית מדרש, די שאלה וויפיל די שיעור יום כיפור, בעוג מלך הבשן אתשיל, איז די שאלה געווען ביי א גרויסן מענטש, א גרויסער מענטש ווי די ענקים, דער וואלט ע ה ביי אזא גרויסן מענטש איז דאך די מלוה ליגן אויף אין איין זייט מער אויפן הרבי'ס זיי, האבער די בשמים לכאו' ד זענען די בשמים לכאו' ד. רשי, משכב לו רב זירא, האט רב זירא געפרעגט א קשיא, מה אשני אכילה, וואס איז אנדערש ביי דעם עסן, דכל חת וחת בקרקסבס? יעדער איינער, אפילו דער מענטש איז א גדול כענקים, איז דער שיעור א כותבת איז ער חייב, און אלעמען גלייך, ומאי שנא שתיה וואס איז אנדערש טרינקען, דכל חד וחד בדידיה, ביי יעדן איינעם טוט מען אפשאצן מיט זיין שיעור, אויב א גרעסערע מויל, אז ער זאל זיין חייב דארף ער מער טרינקען.

בשתיה האבן די חכמים אפגעשאצט בדידיה מיתבא דעתיה, אויב ער טרינקט דאס וואס איז ביי אים מלא לוגמיו, דעמאלט איז דא א יישוב פון זיין דעת, אבער בדחבריה לא מיתבא דעתיה, דאס איז דער חילוק פון שתיה ביז אכילה. מתקיף לה רב זירא, האט רב זירא געפרעגט, אבער ווי קען דאס זיין, וכל העולם כולו די גאנצע וועלט, זאגסטו מיתבא דעתיה בככותבת, אז מ'עסט נאר א כותבת, איז שוין דא ישוב הדעת, ועוג מלך הבשן, א מענטש וועלכער איז א ענק, אזוי ווי עוג מלך הבשן טוט זיך אויך בארואיגן בככותבת, מיר ווייסן דאך אז דער מענטש דארף אסאך אסאך מער עסן. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, קים להו לרבנן, די רבנן ווייסן דבהכי מיתבא דעתיה, נאר מיט א כותבת טוט זיך דער מענטש בארואיגן, בציר מהכי, ווינציגער פון דעם, לא מיתבא דעתיה, דו זאגסט מיר ס'איז נישט גלייך, ס'איז א ריכטיג טאקע, ס'איז טאקע נישט גלייך, מיהו, כולי עלמא טובא, ביי אלע מענטשן איז דער ישוב הדעת אסאך, דער עוג מלך הבשן איז פורתא, אבער יישוב הדעת איז עס. אלע מענטשן איז א גרויסע יישוב. א גרויסע נאט. מתקיף לה רב זירא האט רב זירא געפרעגט, ווי קען איך צוגלייכן אלע עסנווארג, בשר שמן, פעטע פלייש וואס דאס טוט זעטיגן, זאגסטו אז דער שיעור איז, בככותבת. ולולבי גפנים, און מען עסט לולבים פון גפנים, וואס איז דארטן וואס זיי האבן אין זיך נישט ווי מען זאגט דוקא אסאך קאלאריעס, זיי האבן נאר דארט די בלעטלעך, איז אויך דער שיעור בככותבת? ווי קען דאס זיין? אמר ליה אביי, האט אים אביי געזאגט, קים להו לרבנן, די רבנן ווייסן דבהכי מיתבא דעתיה, אז ס'זאל זיין יישוב הדעת ביי די מענטשן אז זיי זאלן נישט זיין געפייניגט נאך זיין כותבת, בציר מהכי ווינציגער ווי א כותבת, לא מיתבא דעתיה, איז נישטא קיין יישוב הדעת. מיהו אבער, בשר שמן, מ'עסט פעטע פלייש, טובא איז דער ישוב הדעת ווי מען זאגט, א גרויסער א בעסערע. לולבי גפנים איז עס נאר פורתא, איז עס נאר אביסל. מיר ווייסן למשל ווען מען טאר נישט עסן קיין נבלה, קיין טרפה, מען טאר נישט עסן קיין ערלה, וויפיל איז דער שיעור מען זאל זיין חייב? א כזית. אויב למשל איינער האט א כזית פון ברויט פון ערלה און ער וועט עס צוברעקלען אויף ברעקלעך און ער וועט עסן דורכן גאנצן טאג וועט ער אויפעסן א איין ברעקעלע אינדערפרי איין ברעקעלע א שעה שפעטער א ברעקעלע איז ער זיכער פטור ווייל דאס הייסט נישט קיין עסן וויפיל איז דער שיעור? אבער מען מוז דאך נישט אויפעסן דעם כזית ממש מיט איין מאל מוז מען אויך נישט. נאר מען דארף עסן דעם כזית, איז דא אויף דעם א שיעור, ס'איז הלכה למשה מסיני בכדי אכילת פרס, דאס ווארט פרס איז די טייטש האלב, א ברויט איז אמאל געוועזן פון אכט ביעם אדער זעקס ביעם, ס'איז א מחלוקת ווי די הלכה איז, איז פרס א האלבע ברויט, דאס איז א שיעור פון א סעודה, א גאנצע ברויט איז א שיעור פון צוויי סעודות. אזוי ווערט זיך דערמאנט, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אין גמרא, אז משה רבינו האט מתקן געווען פאר די אידן זמני סעודה, איין סעודה אינדערפרי און איין סעודה ביינאכט, צוויי מאל אין טאג עסט מען, איז א ברויט פאר א מענטש. נאר דא א שאלה להלכה, צו מען פסק'נט ווי רבי יוחנן בן נורי, צו ווי די רבנן, צו א גאנצע ברויט צוויי סעודות איז אכט ביים, אדער זעקס ביים. איז לאמיר זאגן פרס איז פיר ביים. א האלבע א ברויט א גאנצע איז אכט ביים, און א פרס איז פיר ביים. איז אין דער צייט וואס א מענטש עסט אפ א האלבע ברויט, האט דער מענטש אפגעגעסן איין כזית, דעמאלט איז ער חייב. דאס הייסט, ס'איז דא אויף דעם שוין א שיעור וויפיל מינוט דאס איז, פון אלטן רעבן ווערט דערמאנט אכט מינוט, אין צמח צדק איז דא א תשובה זעקס מינוט, אין חתם סופר איז דא פארשידענע תשובות, אויף איין ארט וויל ער זאגן פינף מינוט, ס'איז דא א נפקא מינה, לגבי יום כיפור כאפט עס א גרויסע נפקא מינה לכתחילה, אז א קראנקער שיש בו סכנה, הייסט מען עסן למשל אז זאל אויפעסן א כזית זאל ער אויפעסן ס'זאל דויערן מער אכילת פרס איז דאך הייסט דאס ווערט דאך שוין אנגערופן אז ער איז געפייניגט איז אזוי מיר ווייסן אז ביי כזית איז דער שיעור כדי אכילת פרס לאמער אננעמען אז דער שיעור פון אכילת פרס ווי דער צמח צדק זאגט ס'איז זעקס מינוט און כותבת איז דאך מער ווי א כזית כותבת איז כמעט צוויי זיתים. אזוי האבן מיר דאך געלערנט אז כותבת איז פחות מכביצה, און די אנדערע לערנען נאך ס'איז מער ווי א ביצה, איז דאס די קשיא פון גמרא, מתקיף לה רבא, האט רבא געפרעגט א קשיא, כזית אז זאל זיין חייב, איז זאגסטו דער שיעור איז בכדי אכילת פרס, לאמער זאגן אז מען עסט עס אויף אין זעקס מינוט. איז מען חייב, וכותבת איז אויך דער זעלבער שיעור בכדי אכילת פרס, א כותבת איז דאך מער, וואלט איך דאך געדארפן זאגן ביי כותבת זאל הייסן אכילה זאל אפילו לענגערע צייט, לו יצויר אז ער האט עס געגעסן אין אז מען זאגט אכילת פרס אין זעקס מינוט און ער האט געגעסן די כותבת אין זיבן מינוט, זאגן מיר ער איז פטור, ער האט דאך נישט ווי מען זאגט עס ער האט עס געגעסן שנעלער ווי מען עסט דעם כזית אין זעקס מינוט. אמר ליה אביי האט אים אביי געזאגט קים להו לרבנן די רבנן ווייסן דבהכי מיתבא דעתיה אז ביי כותבת איז אזוי פיל דא אז ס'זאל זיין יישוב הדעת ווען אז ס'דויערט אכילת פרס בטפי מהכי אז ס'דויערט מער לא מיתבא דעתיה איז נישטא קיין יישוב הדעת. מתקיף לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא, איך האב דיר פרעגן א קשיא נישט פון יום כיפור ווי מ'איז גורס אין גמרא כזית, זאגסטו דער שיעור בכדי אכילת פרס, אזוי זאגן מיר, יעצט וחצי פרס בכדי אכילת פרס, ס'איז דא א דין, א פרס האבן מיר געזאגט איז פיר ביצים, איז א חצי פרס וויפיל איז? צוויי ביצים. אז איינער עסט אוכלים טמאים ווערט זיין גוף ווערט ער טמא, וויפיל איז דער שיעור אז ער זאל עסן אוכלים טמאים אז ער זאל ווערן טמא, זאגן מיר חצי פרס, און וויפיל צייט דארף ער דאס עסן, ער דארף דאס עסן אין בכדי אכילת פרס, גיב א קוק, איין כזית זאגסטו עס הייסט געגעסן. אויב עס ציט זיך זעקס מינוט אין צוויי ביעים וואס צוויי ביעים זענען פיר זיתים דארף איך אויך געבן ווי מען זאגט די זעקס מינוט. דא האט שוין נישט צו טון מיט יתובי דעתא. דער מענטש ווען ער רירט אן דאך אן טמאה ווערט ער דאך נישט טמא ווייל א אוכל קען נישט מטמא זיין קיין מענטש ווייל דער אוכל ווערט קיינמאל נישט קיין אב הטומאה נאר אלס דער עסן. אמר לי רב פפא האט רב פפא צו אים געזאגט הנח לטומאת אוכלין לאז אפ דעם דין פון טומאת לטומאת גווייה, לאז אפ דעם דין וואס די גוף פון דעם מענטש ווערט טמא, דלאו דאורייתא היא, דאס איז נישט דאורייתא, ממילא אז ס'איז נישט דאורייתא האבן רבנן מיקל געווען, אין אמת'ן האבן זיי געדארפן זאגן אז צוויי ביעים מיט די שיעור, נישט אכילת פרס, נאר כדי פיר פרס. פיר אכילת פרס, דאן ווערט ער אויך טמא, נאר ווייל דער גאנצער דין איז דרבנן האבן זיי מיקל געווען. פרעגט די גמרא, ומי אמר רב פפא הכי האט דען רב פפא אזוי געזאגט, והכתיב שטייט אין פסוק, ולא תטמאו בהם. איר זאלט נישט ווערן טמא אין זיי, פריער ווערט דערמאנט אין פסוק אל תשקצו את נפשותיכם איר זאלט נישט עסן די טמא'דיגע זאכן, נאכער זאגט א פסוק ולא תטמאו בהם, מיינט מען נישט א פסוק אז מען זאל זיך נישט מטמא זיין אין א נבילה, ווייל א ישראל איז נישט געווארן מוזהר פון זיך מטמא צו זיין, דער דין פון טומאה שטייט נאר ביי א כהן, אמור אל הכהנים בני אהרן, און אויך. א כהן איז געווארן מוזהר ער טאר זיך נישט מטמא זיין לנפש מת, אבער אין א שרץ און א נבילה מעג ער זיך מטמא זיין, ריכטיג אז מ'איז געווארן טמא אין א שרץ און נבילה טאר ער נישט טוהן די עבודה, ער טאר נישט אריינגיין אין בית המקדש, די זעלבע זאך א ישראל אויכעט, אבער אן אזהרה איז נאר פארהאנען פאר ישראל, ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז דאס וואס שטייט דארטן אין פסוק ולא תטמאו בהם דא רעדט מען נישט צו די כהנים גייט ארויף אויף טומאה. נאר וואס דען, עס גייט ארויף, מיט דעם וואס מען עסט עס ווערט דער מענטש טמא, נישט קיין ווארענונג זאל זיך נישט מטמא זיין, ונטמתם בם, ואמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, מכאן, פון דא אויך לערן איך אפ פון דעם פסוק, שטומאת גווייה, דאס וואס דער גוף פון מענטש ווערט טמא דורך דעם וואס ער האט געגעסן אוכלים טמאים, איז דאס דאורייתא, איז דאס מדין תורה, וואס זאגסטו פריער? אז רב פפא האט געזאגט הנח לטומאת גווייה דלאו דאורייתא, רב פפא אליין זאגט דאך דא אויך אז ס'איז מן התורה, ענטפערט די גמרא, מדרבנן, רב פפא האלט אויך ס'איז מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, דער פסוק איז אסמכתא, דער עיקר פסוק טו איך דרשנ'ען, אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה. נאר דאס וואס שטייט דארט אין די גמרא ולא תטמאו בהם ונטמתם בם זאגט ר' פפא מכאן שטומאת גויה דאורייתא מיינט ער צו זאגן אז אין די תורה איז דא אן אסמכתא אויף טומאת גויה אבער אין אמת'ן איז א די גוף פון א מענטש קען נאר ווערן טמא אין איין פאל אויב ער עסט נבלת. עוף טהור איז בבית הבליעה ווען ר'האט עס אראפגעשלינגען דעמאלטס ווערט ער טמא, אבער אזוי ווי אוכלין טמאים דער גאנצער דין וואס מ'ווערט טמא איז נאר דרבנן. רש"י. די דריטע שורה אויבן, כזית בכדי אכילת פרס, קים לן, מיר האבן, ווייסן.

ס'איז דורכגעגאנגען פון דעם אנפאנג עסן כזית ביז די ענדע עסן דעם כזית, מער ווי צייט וואס מ'קען אויפעסן א האלבע ברויט, אין מצטרף איז עס זיך נישט מצרף, און דאס הייסט נישט געגעסן. עד שיאכל כל השיעור, ביז ער עסט אפ דעם גאנצן שיעור, בתוך כדי שהיית סעודה, אין דער צייט ווי ס'דארף דויערן אפצועסן א סעודה. והיא, און א סעודה איז אכילת חצי כיכר, אויפעסן א האלבן כיכר, א האלבע ברויט, ששיערו בו את העירוב, מיט א כיכר האט מען משער געווען דאס איז דער שיעור פון עירוב תחומין, שהיא מזון ב' סעודות, וואס א גאנצע כיכר איז מזון ב' סעודות. איז א פרס, א מזון פון א האלבע סעודה. כדתנן ווי מיר האבן געלערנט, חציה לבית המנוגע, א האלבע ברויט איז דער שיעור אז מען זאמט זיך בבית בבית המנוגע, אין א הויז וואס דארט איז דא א נגע, ווערן דארטן טמא די כלים וואס מ'איז אנגעטון אויכעט. שתלה הכתוב שהייתו לטמא בגדים, דער פסוק האט אנגעהאנגען אין זיין זאמען אז ס'זאל ווערן טמא די בגדים וואס אויף אים כשיעור אכילה, אז אויב ער האט זיך געזאמט אזויפיל צייט וואס מען קען אויפעסן א סעודה.